מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, און מיר הייבן אן אלעמאל אין די גרויסקייט, די מעלה און די אויפטוען וואס ס'קען טון זאגן תהילים. כ'האב באקומען פון א איד, האט ער מיר אריינגעשיקט אפאר מקורות, יענע וואך האב איך געברענגט פון דעם של"ה און פון דעם פון דעם נועם אלימלך, היינט ברענגט ער מיר פון אנדערע צוויי ספרים, א ספר תהילה לדוד, און שטייט דארטן אז יעדער דער וואס איז זאגט תהלים דעם גאנצן תהלים יעדן טאג, איז ער פארזיכערט אז ער העט זיין אין עולם הבא. א צווייטן ספר פון א פרדס מנחם, ס'איז זייער גוט פאר א מענטשן אז ער זאל האבן א אייביג א קשר א בונד מיט דוד המלך. עליו השלום, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, ווען משיח העט קומען אין זייער אינגיכן, איז די ערשטע שאלה וואס ער העט פרעגן, העט ער פרעגן צו מען האט געזאגט תהלים, צו מען האט מקיים געווען סעודה פון מלוה מלכה, און ווער ס'וועט זיך געפינען אז ער האט געזאגט תהלים און האט געטון און האט אכטונג געגעבן אויף מלוה מלכה, איז אשרי לו ואשרי חלקו. ממשיך זיין מיט דעם סיפור פון דעם אייניקל פון דעם רב שלמה וואס איז געווען פון די עלטערע חסידים נאך פון מיטעלן רעבן און ער האט געהאט א ברכה פון אים און ער האט געהאט אריכות ימים און איינער פון זיינע אייניקלעך וואס דער פרידיגער רבי דערציילט נישט זיין נאמען ער האט געהייסן יוד איז אראפגעגאנגען פון אידישן וועג און דער פרידיגער רבי איז ארומגעפארן אין זיין טאטנ'ס שליחות אויפטון זאכן פאר אידן און זיך טרעפן מיט מיניסטארן און זיך טרעפן מיט שרים און פועל זיין ישועות פאר די אידן אלס א אינגערמאן פון צוויי און דרײַסיק יאר, די מעשה וואס מען דערציילט יעצט האט פאסירט אין תרע"ב מיט הונדערט און צען יאר צוריק פונקט, פונקט הונדערט און צען יאר צוריק. און פארנדיג אויף די באן איז ער געקומען צו אים און האט אים אנגעהויבן צו דערציילן ווער ער איז און האט געלייגן זיינע תפילין און צום סוף דערציילט ער אז ער איז געווען ביים אז ער האט זיך אריבערגעצויגן אין פעטערבורג ער האט זיך אפגעטשעפעט פון די גאנצע משפחה און האט געפירט אינגאנצן א פרייען לעבן, ווי דערציילט פריער אז די פריערדיגע רבי האט אים געטראפן אין דעם קאראן וואס מען עסט און מען טרינקט דארטן האט ער אים געטראפן עסן דער אייבישטער אויסהיט חזיר און טרינקען יין נסך און האט אים דערציילט מעשות ווי ער האט זיך געטראפן מיטן רבי מהר"ש אויף צו קענען דערציילן וואס טוט זיך דארטן די מצב אין רוסלאנד אז מען גייט מאכן פאגראמען. און דורך דעם האט דער רבי מהר"ש געקענט פועל'ן ביי די שרים און האט זיך געטראפן מיט זיי אין זייער א גרויסע שטארקייט. מיר וועלן יעצט ממשיך זיין אין דעם סיפור וואס ער האט דערציילט דעם פריערדיגן רעבן אין די באן פארנדיג. אייער זיידע דער רבי מהר"ש איז אוועק געפארן פון פעטערבורג נאך וואס ער איז געווען דארטן, זיך פארהאלטן דארטן א לאנגע צייט אויף צו קענען אויפטון פאר די אידן, און ער איז אהיים געפארן צוריק אין ליובאוויטש. יעמאלט אזוי ווי געזאגט פריער האט דער רבי מהר"ש האט אים געזאגט ווי לאנג האסטו שוין נישט געלייגן תפילין? און טאמער וועסטו וועלן מיר אפנארן זאלסטו וויסן אז איך קען דיך זאגן פון דעם ערשטן טאג וואס דו האסט אנגעהויבן אראפגיין פון וועג ווי ביי דיר איז געווען דער סדר יעדן טרעפל וואס דו ביסט אראפגעגיין און אלס וואס דו האסט אפגעטון און ווען און וואו און ווער ממילא האט ער מחליט געווען אז ער האט אנגעהויבן צו ווערן, צוריק קומען אביסל צו אידישקייט, און האט זיך געשאפט אפאר תפילין, און האט מיט א סידור, און אין די ערשטע וואך האט ער זיך געמאכט אז ער איז נישט געזונט ער קען נישט עסן, דערנאך האט ער געמוזט דערציילן די ווייב אז ער האט געביטן זיין וועג ער הייבט אן צו זיין ווי ס'דארף צו זיין. ווען דער רבי מהרש איז אוועק געפארן צוריק אין לובאוויטש האב איך אנגעהויבן זיך צו מסדר זיין מיט א מער פרומעם לעבן, טאקע מיט דעם טאטן האב איך נישט געהאט ווייטער קיין שייכות אזוי ווי איך האב זיך אפגעטשעפעט פון אים אזויפיל יארן, און ער האט אויך נישט געוואוסט, דער טאטע האט נישט געוואוסט אז איך האב געביטן מיין מיינע וועג און אז איך לייג תפילין יעדן טאג און איך האב אנגעהויבן זיין בעסער. אינמיטן חודש פון אפריל בין איך ארויסגעגאנגען מיט מיין ווייב און מיט מיין זון, מיר גיין וואוינען אין די קאנטרי, מיר גיין לעבן פעטערבורג אינדרויסן פון שטאט אין א מעון קיץ, אין א שטוב וואס מען גייט ארויס דארט אין זומער וואס איז לופטיגער, די לופט איז ריינער, ס'אריבער געווען אפאר טעג, איז מיין טאטע מיר געקומען באזוכן, א זאך וואס האט מיך פשוט זייער שטארק דערשראקן, איך האב נישט געוואוסט וואס טוט זיך דא, ווי פלוצלינג נאך אזויפיל יארן קומט מיין טאטע מיר באזוכן, איך האב זיך זייער געוואונדערט אויף אים צו זען, און און דער טאטע שטעקט אויס די האנט, זאגט מיר שלום עליכם, און ער גיבט מיר א בריוו פון, ער זאגט דעם פריערדיגן רעבן פון אייער זיידן, וואס איז געשריבן געווארן צו מיין טאטן. וואס איז דער תוכן פון דעם בריוו? דער תוכן פון דעם בריוו איז אז דער רבי מהרש לאדענט איין מיין טאטן צו קומען צו די חתונה פון איינעם פון די זין פון דעם רבי מהרש, און אין סוף בריוו שרייבט ער דארטן א גריס צו דיין זון יו"ד, און ער בעט מיר אז איך זאל אויכעט קומען צו די חתונה. פרעג איך דעם טאטן, האסטו זיך געדארפט מטריח זיין אליין צו קומען ביז דא און מיר ברענגען פון אזוי ווייט וואו דו קומסט מיר ברענגען דעם בריוו און ווייזן דעם בריוו וואס דער רבי מהרש האט דיר געשיקט און אז ער וויל איר זאלט קומען צו די חתונה? האסט דאך אזויפיל מענטשן וואס ארבעטן ביי דיר אין דיין מסחר, האסט דאך מיר געקענט שיקן איינעם פון זיי זאל עס ברענגען, פעלט שלוחים וואס קענט מאכן א שליח ער זאל עס ברענגען? ענטפערט מיר דער טאטע, אזא שליחות וואס דער וואס דער רבי דער רבי מהרש שרייבט א בריוו ביי אונז ביי די חסידים פירט מען זיך אז מען שיקט עס נישט דורך דורך שלוחים מיר שיקן נישט אזעלכע טייערע זאכן מיט א שליח אזא שליחות דארף מען טון אליין און גלייך ווען מען באקומט אזא שליחות דארף מען גלייך לויפן און עס טון אליין מען לערנט דא ארויס אויכעט וואס הייסט פאלגן צדיקים און זיך זיין מקושר צו צדיקים. דער טאטע זאגט כ'האב נישט געוואוסט פארוואס און פאר וואסערע מעשים טובים האסטו זוכה געווען אז דער רבי מהרש זאל שרייבן אין דעם בריוו א גריס צו דיר און ער זאל דיר בעטן אז זאלסט קומען זיך משמח זיין אין די שמחה פון די חתונה פון זיין זון אבער וויבאלד אז דער רבי שרייבט צו דיר ווער בין איך וואס איך קען קומען און זאגן עפעס א ווארט קעגן דעם מלך דער מלך דער רבי האט געשריבן א בריוו צו דיר, ממילא איך וואונדער זיך וואס מיט וואס האסטו זוכה געווען, איך ווייס דאך ווי דו פירסט זיך, אבער פון דעסטוועגן אז דער רבי האט געשריבן בין איך געקומען צו לויפן גלייך איך האב באקומען היינט אינדערפרי דעם בריוו בין איך גלייך בזריזות געלאפן און איך בין געקומען ביז דיר, כ'האב זיך דערוואוסט וואו דו ביסט און בין געקומען און כ'האב דיר געברענגט. און ער האט געוואלט גלייך צוריק אוועקפארן. איך מיט מיין פרוי האבן זיך מיט גרויסע טירחה מיר האבן זיך זייער שטארק געבעטן ביי דעם טאטן אז ער זאל בלייבן ביי אונז אפאר שעה כאטש, נישט אפגעטאן די שליחות און אוועקגעפארן, האסט אפגעטאן די שליחות יעצט בלייב ביי אונז אביסל און טרינק א טרינק א גלאז טיי, צום סוף האט ער מסכים געווען, ער האט טאקע געטרונקען א גלאז טיי און איז ארויסגעגאנגען מיט אונז צו אויף א אויף א טיול אין דעם וואלד וואס איז געווען לעבן אונזער נאות קיץ דער טאטע האט מיר דערציילט וועגן די חתונה וואס ס'גייט זיין פון דעם רעבן, פון דעם רעבן'ס זון, די מעלות פון זיך משתתף זיין אין אזא חתונה, און פון הילולא, מסתמא ס'קומען צו די חתונה קומען צו גיין די אלע רביים, די עלטערן, דער צמח צדק, מיטן מיטעלן רעבן, מיטן. מיטן אלטן רעבן מיט דעם מגיד מיטן בעל שם טוב אלע קומען צו די חתונה דער טאטע האט מיר דערציילט וועגן די חתונה און די גרויסקייט פון די מעלה פון צו זיין דארטן און מען האט מיט זיך גערעדט און גערעדט האב איך דערציילט דעם טאטן זאכן וואס איך האב איך האב דערציילט אז איך האב זיך געטראפן מיטן רעבן מהרש אין פעטערבורג און מיר האבן דערציילט זאכן וואס מיר האבן אויסגעפונען פון אינעווייניג וואס א סארט פראגראמען מען וויל מאכן אויף די אידן, און ער מיט זיין שטארקע הארץ און מיט זיין שטארקן רצון און מיט זיין שטארקע דעה האט מבטל געווען זייער אסאך פון די פראגראמען, האט געפועלט ביי זיי אז מיר זאלן אז מיר זענען גלייכע גלייכע אזרחים ווי אלעמען. און אז כ'האב און אז כ'בין געווען ביי אים זייער אסאך מאל אין דעם האטעל לעצטן ווינטער, און כ'האב דערציילט מיין טאטן וועגן די שטארקע דעה וואס דער רבי מהרש האט, און אז ער וואסער א שטארקע געזונטע הארץ ער האט, און אז ער דערשרעקט זיך נישט פון קיינעם, און ער רעדט מיט די שרים, מיט די גרעסטע שרים וואס איז דא פון די ממשלה, וואס מענטשן ציטערן זיי אפילו צו קוקן אויף זיי, רעדט ער מיט זיי מיט א מיט א מיט א תוקף, און ער מאנט ביי זיי צדק און יושר, מיט א קלארע שפראך אז אזוי מוזט איר טון, מיר זענען אלע אזרחים פון די זעלבע מדינה, מען מוז אכטונג געבן אויף די אידן. דריי שעה זענען מיר ארומגעגאנגען צוזאמען און מיר האבן זיך גערעדט, זיך ארומגעגאנגען און זיך געדרייט מיט מיין טאטן, איך מיט מיין ווייב, האבן אונז ארומגעגאנגען און גערעדט, מיטאמאל הערן מיר א געוואלדיגן געשריי שלום עליכם! זעט אויס אז דער חסיד וואס ער הייסט זיין רעש גייט אנטקעגן אונז און ער פרעגט דעם טאטן שלום עליכם מיט א מורא'דיגע ליבשאפט, פרעגט ער אים וואס מאכסטו, וואס הערט זיך? און האט אויכעט זיך אויסגעדרייט צו מיר און ער פרעגט מיר מיט א זייער א ליכטיגן פנים, מיט א פרייליכן פנים פרעגט ער מיר וואס מאכסטו? און ער גיט זיך א שטעל אוועק לעבן אונז און ער מאכט ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ער מאכט א ברכה. דער טאַטע מיט איך מיטן טאַטן האָבן געקוקט איינער אויפן אַנדערן מיט אַ גרויסן וואונדער. מיר האָבן נישט געוואוסט, וואָס עפּעס מאַכט דער, וואָס מאַכט עפּעס דער חסיד זיין ר', וואָס מאַכט ער עפּעס אַ שהחיינו? האָט זיך אָנגערופן דער חסיד, זיין ר' האָט זיך אָנגערופן און געזאָגט, וואָס קוקט איר אויף מיר? וואס וואונדערט איר זיך? ס'איז דאך א קלארער דין אין שלחן ערוך אין ברכת הנהנין פונעם אלטן רעבן, אז אויף יעדן זאך וואס מ'האט א שמחה בלב, יעדן זאך וואס מ'ווערט זייער פרייליך אין הארץ וואס ס'קומט צו א מענטשן, דארף מען מאכן א ברכה שהחיינו בשם ומלכות, דערפאר האב איך געמאכט א ברכה. אז איך האב ביי אייך געזען אז דו, און ער רופט אן דעם טאטן, דא דעם ערשטן מאל וואס דער רבי דערציילט ווי דער טאטע הייסט, אז דו לייבעלע, מיין טייערער לייבעלע, אז דו גייסט ארום אויף א טיול מיט דיין זון יוד, מיט אזא גרויסע אהבה וחיבה ווי ס'דארף צו זיין ווי מ'דארף ליב האבן א זון, און אויך האב איך געהערט נעכטן פון דעם אברהם דעם קצב, האב איך געהערט אז ס'איז שוין א האלב יאר וואס דער וואס דיין זון יוד קויפט פלייש ביי אים, און ער עסט נאר כשר'ע פלייש, איז מיין הארץ געווארן זייער פרייליך, און אז איך האב געזען ווי איר גייט צוזאמען, אט דערפאר האב איך געמאכט א שהחיינו. מיר זענען געגאנגען אונז דריי צוזאמען, איך מיט מיין טאטן, מיט דעם חסיד זיין רעש זענען מיר ארומגעגאנגען ביז א לאנגע צייט און קיינער האט נישט געזאגט קיין איין ווארט. מיט א מאל האט דער חסיד זיין רעש אפגעשטעלט די שטילקייט און האט אנגעהויבן צו זאגן, און ער גיט א זאג צו אונז אז אסאך חסידים גרייטן זיך צו פארן אין ליבאוויטש אויף די חתונה פון דעם רעבנס זוהן, און ער דערציילט אונז, און אזוי זענען מיר געגיין ביזן שטוב מיינעם, אין דעם, אין די שטוב וואס איך האב אין מעון קיץ, מיין ווייב האט צוגעגרייט א נאכטמאל, און דער טאטע, כאטש ער האט געוואלט אוועקפארן גלייך אין שטאט אריין, אבער דער חסיד זיין רעש האט זיך געבעטן ביי אים אז ער זאל עסן מיט אונז ברויט, און אויכעט ער זאל זיך משתתף זיין אין די סעודה. און דער טאטע האט מסכים געווען, ער האט זיך טאקע געזעצט מיט אונז און ער האט געזעצט מיט אונז, און פון יעמאלט איז געווארן א נייער וועג, ס'איז געווארן א שלום צווישן מיר מיט מיין טאטן. דאס איז געווען אלץ אין די מיטן אפריל. ס'איז געקומען צוואנציג טעג אין חודש יוני, אין דזשון, איז געקומען אייער זיידע דער רבי מהרש איז געקומען ווייטער אין פעטערבורג, און ער האט דארטן געווען צוויי וואכן, און ער האט געטאן זייער זייער אסאך זאכן

איז געווען אין די קדימה, און ס'איז געווען א גרויסע לאנגע אסיפה וועגן די מצב פון הכלכלי, וועגן די מצב פון וואס די אידן וועגן עסן און טרינקען צו זיי האבן פרנסה צו נישט, און מ'האט מחליט געווען אז מיר גייען שיקן א ספעציעלן שליח צו אייער זיידן דעם רבין מהרש אים צו מודיע זיין פון די מצב וואס ס'איז, אז ס'איז זייער שווער די מצב אין פרנסה פאר אידן אין די ערי הנגב אין רוסלאנד, און מיר האבן געבעטן זיין הילף וואס מ'קען טון. און פארשטייט זיך אז איך בין געווען דער הויפט פון די וואס האט געהאט צו טון מיט די אלע זאכן וואס האט צו טון מיט אידן, ס'איז דאך געווען דארטן להבדיל גוים מיט אידן אין די אין די אין די חברה קדימה, האבן זיי אויסגעקליבן מיר אז איך בין דער שליח אויף צו גיין זיך טרעפן ווייטער מיט אייער זיידן. דעם אכטן טאג אין אוגוסט, די אסיפה איז געווען דעם זעקסטן טאג אין אוגוסט, דעם אכטן טאג אין אוגוסט אינדערפרי בין איך געפארן אין ליבאוויטש, און אזוי ווי איך האב געוואוסט, אז דער ווע אז אייער זיידע שטייט אויף זייער פרי, בין איך גלייך געגיין אין חצר לעבן די דירה פונעם רבי מהרש, איך האב איבערגעבן איינעם פון די גבאים א בריוו וואס איז געחתמעט מיינעם א בריוו א געחתמעטן א פארמאכטן בריוו ער זאל איבערגעבן דעם רבי מהרש, ס'איז נישט אריבערגעגיין מער ווי א האלבע שעה, איז ארויסגעקומען דער גבאי און ער קומט צו צו מיר און ער זאגט מיר אז דער רבי מהרש בעט אז זאלסט אריינגיין צו אים, איך בין אריינגעגאנגען צום רבי מהרש און כ'האב אים דערציילט די גאנצע מעשה וואס טוט זיך אפ מיט אלע פרטים, און דער רבי מהרש האט מיר חוקר ודורש געווען אויף יעדן פרט און פרט, און ס'האט גענומען צוויי שעה בין איך געזעצן ביי אים און אים איבערגעגעבן די אלע פרטים וואס מיר האבן וואס טוט זיך מיט די אידן אין גאנץ רוסלאנד און וואס מ'דארף טון פאר זיי, און בעטן דעם רבי מהרש אז ער זאל טון פאר זיי. און דער רבי מהרש נאך צוויי שעה רעדן האט ער מיר געזאגט אז וויבאלד אז ער איז זייער שוואך אין געזונט, באוואוסט אז דער רבי מהרש, דער רבי שרייבט נישט דא ווי פריערדיגע רבי, רבי מהרש איז געווען נישט קיין געזונטער מענטש אלע יארן, האט אים דער רבי מהרש געזאגט וויבאלד אז איך בין נישט געזונט איז גיי איך מוז איך גיין צוויי מאל א טאג מוז איך ארויסגיין מיט א אין וואלד צו שעפן פרישע לופט ס'זאל מיר העלפן צו מיין געזונט, און צען דרייסיג אינדערפרי גיי איך ארויס, און זיבן דרייסיג ביינאכט גיי איך אויכעט, צוויי מאל א טאג גיי איך ארויס אויף פרישע לופט אין דעם אין דעם אין די פעלדער, און איך מוז יעצט ארויסגיין, און פאר עלף אזייגער עסטו קומען נאכאמאל און עסט אריינקומען צו מיר און מ'עט ממשיך זיין רעדן וועגן די בעיות וועגן די פראבלעמען וואס די אידן האבן און וואס מ'קען טון פאר זיי. ווען כ'בין ארויסגעגיין פון אייער זיידנ'ס צימער. האב איך געזען אז ס'ווארט א איינגעשפאנטער וואגן מיט צוויי גרויסע געזונטע פערד וואס זעען אויס פערד וואס זיי קענען גוט לויפן, און אויבן אויפן בענקל איז געזעצן דער עגלון, געזעצן דער וואס פירט, דער וואס פירט דעם פערד, דער בעל עגלה, און ער איז געווען אנגעטון מיט ספעציעלע זייער שיינע זאכן, און ער איז געווען פארבונדן מיט א רויטן גארטל, און ער איז געגאנגען מיט א היטל וואס האט ארויסגעגיין פון דעם אסאך פעדערס. ווייל דאס איז געווען דער חוק פון די אלע בעלי עגלות וואס זיי פירן גרויסע מענטשן, זיי פירן די שרים, זיי פירן דעם ראש ממשלה, די אלע וואס פירן אזעלכע מענטשן מוזן גיין אזוי אנגעטון, זייער שיין אנגעטון, און מיט א היטל וואס שטעקט ארויס פעדערן פון דעם, און מיט א רויטן גארטל, מיט אלס. עלף דרייסיג אינדערפרי, האלב צוועלף, בין איך געגיין נאכאמאל צו דעם צימער פון דעם רבי'ן מהר"ש, צו דעם חצר פון רבי'ן מהר"ש, אבער אייער זיידע איז נאכאלץ נישט געווען צוריק. איך האב אריינגעגיין אין שול איך האב אריינגעגיין אין שול איך האב זיך אוועק געזעצט ווארטן דארטן און איך האב געזען אזוי ווי איך קום אריין אין שול און הונדערטער אויגן קוקן אויף מיר און איך האב געהערט א ביסל פון ווייטן האב איך געהערט א ביסל פון וואס זיי רעדן זיי האבן משער געווען זיי האבן מיר דערקענט זיי האבן משער געווען זיי האבן געטראכט אויף וואס טוט ער דא וואס טוט דא דער מענטש וואס זיצט ער דא אין שול אויף וואס איז ער געקומען אבער קיינער האט נישט געהאט די חוצפה אדער קיינער האט נישט געקענט נישט צוגעקומען צו מיר פרעגן וואס איך טו דא. נאר געווען אפאר יחידים וואס זענען צוגעקומען, נאר געגעבן שלום עליכם און אוועקגעגיין. אזוי ווי איך זיץ אין שול, עפנט זיך אויף די טיר פון שול און ס'קומט אריין איינער א איד קומט אריין אין שול, אלע וואס זענען געווען אין שול האבן זיך זייער נתרגש געווארן, און זיי האבן זיך אלע אויפגעשטעלט און אלע צוגעגיין צו אים און האבן אים געגעבן א ווארימעם שלום עליכם, און אפאר פון זיי האבן זיך אויכעט געקושט מיט אים, און איך האב געזען די ליבשאפט און די אהבה, די זיסע ליבשאפט וואס איז געווען אויסגעגאסן אויף זיי אלעמען, אז זיי האבן זיך געטראפן מיט אים און אזוי פרייליך אים צו זאגן שלום עליכם. און ער לייגט צו, ער דערציילט דעם פריערדיגן רעבן, אז די אהבה, די פשוט'ע אהבה, מיט די חיבה וואס איז דא צווישן חסידים צווישן איינעם מיטן אנדערן האט מיר זייער שטארק דערנומען און ס'האט מיר זייער שטארק אינטערעסירט צו איך האב זייער שטארק הנאה געהאט און ס'האט מיר אינטערעסירט צו קוקן און זען ווי דאס גייט פאר. איך בין צוגעגיין צו איינעם פון די מענטשן און איך האב אים געפרעגט ווער איז דאס דער מענטש וואס איז אריינגעקומען און אלע פרעען זיך אזוי שטארק מיט אים האט ער מיר געזאגט, דו ווייסט נישט ווער דאס איז? דאס איז דאך דער שדר, הרי זה רבי גרשון דוב. אזוי האט ער מיר געענטפערט מיט א מיט א פשיטות, דו ווייסט נישט ווער דאס איז? איר ווייסט נישט ווער דער, איר ווייסט נישט ווער דער שדר רבי גרשון דוב איז? איך וועל אייך נישט לייקענען, איך האב נישט געוואוסט וואס מיינט שדר, וואס מיינט א שדר? איך האב געוואלט זייער פרעגן די מענטשן וואס מיינט א שדר און ווער איז ער דער גרשון דוב? אבער אזוי ווי ער האט מיר געענדיגט זאגן אז ער איז א שד"ר און ער ווייסט נישט ווער דאס איז, איז אריינגעקומען דער גבאי פונעם רבי'ן מהרש וואס האט געהייסן ר' לייוויק, און איך געדענק אים פון דעם ערשטן מאל וואס איך בין געווען אין ליבאוויטש מיט מיין טאטן ווען ער איז געווען פֿופֿצן יאר, געדענק איך אים, כ'האב אים דערקענט, ער האט מיר נישט דערקענט, און ער איז געקומען צו מיר און ער זאגט מיר, דער רבי רופט דיר. און האט צוגעגעבן מיט א מיט א גרויסן כעס האט ער צוגעגעבן האט זיך נישט באהאלטן האט געזאגט מיט א גרויסן כעס האט ער געזאגט פֿופֿציק מענטשן אורחים שטייען און ווארטן אין תור אזעלכע וואס זענען שוין דא פון פאר שבת און זיי ווארטן אין ליין אין תור צו אריינגיין צום רבי מהרש און איך בעט ביי דיר דערפאר זאלסט זיך נישט אפהאלטן זיצן לאנג ביי דעם רבי'ן אינעווייניג אין צימער איך בין אריינגעגאנגען צו אייער זיידן אין צימער און האט מיר געטראפן ווייטער מיט זייער א פרייליכן און ליכטיגן פנים און האט מיר געזאגט איצטער מבהיל'דיגע ווערטער וואס דער רבי מהרש האט געזאגט דעם יוד ווען ער איז אריינגעקומען צו אים דעם צווייטן מאל יעצט איצטער קום איך פון אוהל דער רבי מהרש איז ווייסט איז געפארן אין אין אויף לופט און פון דארטן איז ער געגאנגען אויפן אוהל פון זיין טאטן פון דעם צמח צדק איצטער קום איך פון אוהל, פון אוהל פון דעם טאטן, דער כבוד קדושת אדמו"ר בעל הצמח צדק, און דער און דער טאטע דער צמח צדק האלט נישט אז דער מצב איז אזוי שווער ווי איר מאכט עס, נאר מ'דארף טון. מבהיל'דיגע ווערטער, ער קומט פון דעם אוהל פון זיין טאטן, און ער דערציילט אים אז דער טאטע האט אים געזאגט אז דער מצב איז נישט אזוי שווער ווי דו האסט עס געמאכט דו יוד, אבער מ'דארף טון. אפילו ס'איז נישט אזוי שווער דארף מען טון. א לאנגע שעה, א לאנגע צייט האט דער רבי מהרש מיט מיר גערעדט וועגן ווי מען דארף טון און וויאזוי מען דארף טון, מיט וועמען מען דארף זיך טרעפן, און מיט יעדן איינעם ווי מען דארף רעדן, יעדער איינער, אנדערע דארף מען רעדן שיין, מיט אנדערע דארף מען רעדן מיט שטארקייט, מיט א תוקף, אויף אנדערע דארף מען שרייען. און ער האט מיר אנגעזאגט אזוי ווי ער רעדט צו מיר אז איך זאל שרייבן, נעמען א פענע מיט א פאפיר און שרייבן בקיצור די אלע זאכן וואס איך זאג אים. און ער האט געזען, ווען ער האט געזען אז איך שרייב אין די שפראך פון רוסלאנד אויף רוסיש, האט ער מיר געזאגט ס'איז נישט גוט צו טון אזוי, ווייל מען דארף אכטונג געבן פון די אלע יונגע חברה וואס זיי פירן זיך נישט ווי ס'דארף צו זיין, און פון די גוים להבדיל אויכעט, דארף מען אכטונג געבן אז זיי זאלן אונז נישט זען. און זיי זאלן נישט פארשטיין וואס ס'שטייט דארטן, ווייל מען דארף האבן, ס'איז דא זיבן אויגן וואס קוקן אויף יעדן טריט וואס מיר מאכן צו ראטעווען די אידן און אפהאלטן פראגראמען און זען מאכן אז די אידן זאלן האבן בעסערע פרנסות, האבן בעסערע דזשאבס מיט אלע סארטן זאכן. אזוי ווי דער רבי מהרש האט געענדיגט רעדן נאך א לאנגע צייט וואס איך בין געווען דארטן, און כ'האב אלץ אויפגעשריבן מיט א נאדן אויף לשון קודש, אזוי ווי ער האט געענדיגט רעדן האט דער רבי מהרש ארויסגענומען צוויי פאפירן און האט געשריבן צוויי בריוון און די בריוון האט ער געשריבן אויף רוסיש איינער איז געווען צו דעם פראפעסאר בית און דער צווייטער איז געווען איינער פון די באהעלפערס פון דעם שר הפנים וואס האט געהייסן האדון זיי דער הער זיין און האט מיר געפרעגט אויב זענען געשריבן, דער רבי מהרש האט מיר געוויזן די בריוון און ער פרעגט מיר צו ס'איז געשריבן בדיוק ווי מ'דארף שרייבן די דקדוק אין די שפראך, אז זיי זאלן נישט מאכן קיין טעות מיט וואס איך מיין, און ער האט עס מיר איבערגעגעבן, און ער האט מיר געהייסן קוקן און זען צו ס'איז געשריבן לויט חוקי המדינה, לויט דקדוק ווי די מדינה. ס'איז אריבערגעגאנגען אפאר מינוט וואס ס'איז געווען שטיל, איך האב געקוקט אין די בריוון, זאגט מיר דער רבי מהרש אז ווען משה רבינו איז ארויפגעגאנגען אין הימל אויף נעמען די לוחות שניות האט אים דער אייבישטער געזאגט פסל לך דו גיי און נעם שטיינער און פסל לך דארפסט אויסקלאפן דארטן די ווערטער פסל לך שני לוחות אבער דאס אויסקלאפן צוויי לוחות און רשי ברענגט דארטן וואס איז פסל לך אז די פסולת וואס עס פאלט אפ פון מאכן די די שטיינער די לוחות עט זיין דיינע און דו ווייסט דו ווייסט דאך דער צמח דער רבי מהרש זאגט מיר דו ווייסט דאך אז די פסולת וואס איז געבליבן איז געווען פון גאר טייערע שטיינער און דאס איז אויכעט גענוג טייער אויף צו ווערן זייער גרויס ווערן זייער א גרויסער גביר פון דעם, מיט דעם וואס דער אייבישטער האט עס געזאגט משה רבינו, און רשי זאגט אז די פסולת וועט זיין פאר דיר, האט אונז דער אייבישטער געוויזן א וועג אין ווי מען דארף זיך פירן אין די וועלט, וויאזוי מען דארף זיך פירן מיט מיט מענטשן, אז א מענטש וואס ער טוט אין א גוטע זאך דארף מען אים געבן, דארף מען אים באצאלן א שכר פאר דעם, און דער זיידע, אייער זיידע דער רבי מהרש איז ממשיך, דו פארנעמסט'ך מיט ענייני הכלל, ביסט געקומען צו פארן און האסט מיך געטראפן נאך אין פעטערבורג און ביסט געקומען אין לובאוויטש זיך טרעפן אויף צו איבערגעבן זאכן ווי מ'קען העלפן און יעצט גיב איך דיר די צוויי בריוון צו איבערגעבן איינעם צו דעם פראפעסאר בית און איינעם צו דעם העלפער פון דעם שר הפנים האדון זיין ממילא וויבאלד דו טוסט אין ענייני הכלל קומט דיר א שכר, מ'דארף דיר באצאלן פאר דעם. האט מיר אנגעהויבן צו מסביר זיין דעם ענין אין רוחניות וואס ס'מיינט. איך האב געזען ווען איך האב דיר געזאגט אז איך קום פון אוהל און דער טאטע האלט אז דער מצב איז נישט אזוי שווער, איז ביי דיר אינעווייניג אין הארצן האסטו געלאכט פון דעם. און נישט ווייל דו גלייבסט נישט אין רוחניות, נאר ווייל דו ביסט אזוי פארטיפט אין ענייני פון הגשמה, דו ביסט אזוי פארטיפט אין גשמיות און אין עולמישע זאכן, און דו האסט נישט קיין מושג אין ענייני רוחניות. געוואלדיגע ווערטער וואס דער רבי מהרש זאגט אים. בשעת איך האב דיר, בשעת דו טוסט טאקע אין ענייני הכלל, קומט, דארף מען דיר באצאלן. אבער פון צווייטן זייט, גיב א קוק, איך דערצייל דיר א מעשה אז איך קום פון אוהל, און דער טאטע האט מיר געזאגט, אז דער מצב איז נישט אזוי שווער, איז דא ביי דיר אינעווייניג אין הארץ האסטו געלאכט ווייל דו ווייל ווייל ווייל דו ביסט אזוי פארגרעבט און דו קענסט עס גארנישט פארשטיין אזא זאך אז איך האב אז דער טאטע זאגט מיר אזעלכע זאכן אזויפיל צייט נאך וואס ער איז נסתלק געווארן. א גאנצע לאנגע שעה האט אייער זיידע גערעדט צו מיר און האט מיר דערציילט אסאך אסאך מעשה'ס. צום סוף האט ער מסיים געווען. דער רבי מהרש האט מסיים געווען צו דעם מענטשן וואס ער הייסט יוד. דאס אלץ ווערט דערציילט אויף די באן פארנדיג פון פאריז קיין לובאוויטש. און דער רבי מהרש און אייער זיידע זאגט מיר, זאלסט געדענקען, זאלסט קיינמאל נישט פארגעסן, אז ס'איז מרובה מידה טובה ממידת פורעניות. מידת פורעניות איז איז נישט אזוי, מידה טובה איז אסאך אסאך מער ווי מידה פורעניות. און וואס אויב אויב די תורה זאגט אונז דאס ביי ישמעאל'ן וואס ער געווען א פרא אדם, זאגט דער מדרש, מדרש רבה, און רשי ברענגט עס אראפ אין חומש, אז זרוק חוטרא לאוירא על עיקריה קאים, אז דאס ווארפן א שטעקן ארויף איז דער שטעקן אלעמאל פאלט אראפ, מען זאגט עס דארטן לגבי ישמעאל'ן, מכל שכן א חסיד בן חסיד, ס'שטייט דארטן אז דאכט זיך מיר אז דער ער שרייבט עס נישט דא, אבער זי האט גענומען אז זי האט גענומען א ווייב פאר ישמעאל, ותיקח אישה, זי האט אים גענומען א אישה פון פון ארץ מצרים, ברענגט רשי דארטן אז זרוק חוטרא זרוק חוטרא לאוירא על עיקריה קאים, אז זי איז דאך געווען שוין ביי אברהם אבינו און ער איז געווען אברהם אבינו'ס זון, פון דעסטוועגן אפילו ווארפסט א שטעקן ארויף קומט ער צוריק אראפ, אז ער איז געגאנגען דווקא נעמען א ווייב פון מצרים. און דער רבי מהרש ענדיגט מיט זייער ווארימע ווערטער, און ער זאגט אים מכל שכן א חסיד בן חסיד, וואס איז דאך זיכער אז וויפיל ער זאל נישט זיין אוועקגיין פון אידישן וועג, איז על עיקריה קאי, ער האט אלעמאל זיכער אז ער וועט צוריקקומען. מיר וועלן אם ירצה ה' ממשיך זיין די קומענדיגע וואך אין דעם סיפור וואס דער איד דער יוד דערציילט דעם רעבן ווי ער האט זיך געטראפן מיטן רעבן מהרש און האט אים געהאלפן דערציילן זאכן וואס ס'טוט זיך אפ מיט די אידן און ווי מ'דארף העלפן זיי, און דער רבי מהרש האט פארברענגט מיט אים זייער א לאנגע צייט.